משיחת אור לה חשוון תשכ א. די גמרא זאגט דאך אז גדולה לגימא שמקרבת, וואס דארטן רעדט זיך דאך וועגן אזוינע וואס זיי זענען געווען נפרדים, און וואס מ'האט געזאגט אז אפילו ביי נפרדים וואס דער פירוד איז שוין אלט אזויפיל דורות, וואס דאס איז דאך אויכעט אין דער סדרה אין דער אין לויט די תקנות פון דעם רעבען פון דעם נשיא אז בכל יום דארף מען דאך לערנען די פאר פון פאר די פרשה אין סדרת השבוע וואס איז שייכות צו דעם טאג, איז דאך דאס גראדע אין דער פרשה פון היינטיגען טאג אז ס'האט זיך אנגעהויבען דער פירוד צווישען אברהם'ען. בהפרד לוט מאתו, וואס דערנאך איז ער דערפון ארויס דער פירוד פון בני עמון ובני מואב, פון עמון און מואב, איז דאך דאס אויך אנגעהויבן נאך אין פרשה לך לך, און מען זאגט אז אין כמה דורות לאחרי זה, וואס בכלל איז דאך אין א ענין של פירוד איז דאך פוטר מים ראשית מדון, אפילו אז ס'הייבט זיך אן אין א אופן קל ביותר, אויב אבער מ'שטעלט עס ניט אפ און מ'איז דאס ניט מתקן, איז דאך דאס פוטר מים ראשית מדון, על אחת כמה וכמה אזא מין פירוד וואס האט זיך געצויגן אזוי פיל יארן און אזוי פיל דורות. און וואס דאס האט זיך אנגעהויבן נאך פאר פאר מתן תורה, און דערנאך איז דאך דאס נאך נמשך געווארן לאחר מתן תורה אויכעט, און דאס איז דאך געווען נאך א פירוד וואס איז געווען פארבונדן מיט גילוי השכינה, ווי רש י איז מפרש אין היינטיגן שיעור, אז נאך דערויף וואס ויפרד לוט איז דעמאלט איז געווען צו אים דער דבר השם, דער דבר הוויה צו אברהמען. איז דאך דאס א פירוד וואס האט אן ארט און האט אן ארט למטה ולמעלה, און ס'האט אן ארט אין דעם קישור פון מטה ולמעלה ביחד, וואס דאס איז דאך דער דבר הוויה אל אברהם, דער גילוי השכינה, גילוי דבר הוויה דא למטה מעשרה טפחים צו א נשמה בגוף, וואס קישור מעלה ומטה איז דאך נאך העכער ווי מעלה בפני עצמה ומטה בפני עצמה. זאגט מען אז דאס איז אזא מין פירוד וואס דארטן האט עס אויכעט אן ארט. ולאחרי כל זה זאגט מען אז ווען ס'וואלט נאר געווען דער קדמו אתכם בלחם במים ובלחם בצאתכם ממצרים וואלט דעמאלט געווארן אט די שמקרבת. דאס הייסט אז לגימה האט אזא מין כח אז ניט נאר דאס טוט אויף אין א דבר קרוב שלא יתפרד, ניט נאָר ס'טוט אויף אין סתּם אַ פּירוד אויף אים מבטל זײַן, נאָר אַפֿילו אַזאַ מין פּירוד, וואָס האָט אַן אָרט און איז תּופֿס-מקום און טוט אויף אין מעלה-ומטה וחיבור מעלה-ומטה ביחד, איז די לגימה נאָך גרעסער אַפֿילו דערפֿון, און דאָס האָט בכּוח אויף מבטל זײַן אָט אָ דעם פּירוד, אַפֿילו אַזאַ מין סוג פּירוד.

ניט נאָר אָט די, װאָס זײ זײַנען נפֿרדים מצד מטה אַלײן אָדער מעלה אַלײן, אַפֿילו װאָס זײ זײַנען נפֿרדים פֿון און ס'דערלאַנגט דאָרטן װאָס דאָס, װאָס פֿון דאָרטן נעמט זיך די יכולת ואפֿשריות אַז זאָל זײַן גילוי דבר השם לנשמה בגוף װאָס דאָס איז געװען דער װאָס דער דיבור אל אברהם אבינו לאחרי װאָס נפֿרד לוט מאתו. וואס דערפון איז דאך פארשטאנדיג אז אויב דאס איז געזאגט געווארן אפילו אין אזא מין לגימה וואס וואלט געקומען מאינו יהודים, וואס אויף דערויף איז דאך דער אפלערנונג פון גדולה לגימה שמקרבת, על אחת כמה וכמה ווען דאס קומט צווישן אידן, און ווען דאס קומט אזוינע וואס זיי זענען בעצמם ובעצמיותם מקורב. על אחת כמה וכמה ווען דאס פועל'ט נאך דערנאך א קירוב אין מקום גשמי אויכעט און אין עניינים גשמיים. נאר וואדען מען דארף מער ניט ווי באווארענען אז מכאן ולהבא איז ניט קוקנדיק וואס ס'הייבט זיך אן דער סדר פון ויעקב הלך לדרכו, וואס דעמאלט איז דאך דא דער פירוד מצד המקום גשמי, איז דאך על אחת כמה וכמה אז די לגימה קען אויפטאן די כל הענינים ביתר שאת וביתר עז, ביז וואנעט אז דאס דערגרייכט ניט נאר אין חיצוניות נאר אויך אין פנימיות כל הענינים, ווארום למעלה מסדר השתלשלות איז דאך אויך דא סיי דער ענין פון חיצוניות, און סיי דער ענין פון פנימיות, איז דא דער אויפטו פון גדולה לגימה שמקרבת אז אפילו למעלה מסדר ההשתלשלות טוט זיך אויף נאך ביתר שאת וביתר עז אז דאס פועל'ט אויכעט אין פנימיות, וואס אף על פי וואס לכאורה אין פנימיות דארף מען דאך גאר קיין פעולה ניט האבן, אין דערויף איז דאך ניט שייך זאגן אז מקום גשמי איז מפסיק. וואס ס'איז נישט שייך זאגן דער ענין פון פירוד וויבאלד אז דאס איז אמת'ע פנימיות, איז דאך דאס דער זעלבער ענין ווי שטייט אנטקעגן זכרונות פון ראש השנה אז פארוואס דארף מען האבן לכיערא דעם יעלה זכרונכם לפני וויבאלד אז דאס מיט דאס רעדט זיך וועגן דעם רצון עצמי וואס איז דא פון דעם אייבערשטן צו אידן און פון די אידן צו דעם אייבערשטן איז דאך נישט שייך זאגן אויף דערויף דער היפך הזיכרון. וואס דארף דערפאר דארף מען זוכן עצות אויף להעלות זיך שיעלה זכרונכם לפני, נאר וואס דען וויבאלד אז מען זאגט אז ס'איז דא ענינים וואס אמת טאקע זיי זענען קיים און אין דערויף איז נישט שייך זאגן קיין ביטול חס ושלום דערפאר וואס דאס איז א ענין עצמי, מען דארף אבער האבן אז זאל זיין א זיכרון אפילו אין א ענין פנימי זאל דאס ארויס אין אן אופן פון אתה זוכר ביז וואנעט אז מען דארף אנקומען אז צוליב צו דעם צו א כריתת ברית וואס דערפאר איז מען זיך מסיים מיט זוכר הברית איז על דרך זה אויכעט אז דאס וואס מען דארף האבן די גדולה לגימא איז דאס ניט נאר בנוגע צו אינו יהודים מיט להבדיל יהודים נאר אפילו צווישן אידן און אפילו בשעת ס'איז ניטא קיין הפסק און אפילו אין עניינים פנימיים איז אויכעט אט דעמאלט על דרך ווי מען טוט א עניינים אז זאל זיין יעלה זכרונכם לפני און אמרו לפני און תמליכוני עליכם וואס דאס נעמט אין זיך אויכעט מפנימי שלמעלה איז אין דערויף אויכעט איז מועיל דער ענין פון לגימא און ס'איז דאך אין ענין יוצא מידי פשוטו ובפרט על פי ביאור אין כתבי האריז"ל ומבואר בארוכה יותר אין תורת

דורכן לחם, וואס אט דאס איז אויכעט דער כללות הענין וואס איז מנהג בשעת ההתוועדויות, ווי מען האט דאס געזען ביי נשיאים ביים רבי'ן און אזוי ביי די פריערדיגע, איז דאס געווען פארבונדן מיט א ענין פון לגימה כפשוטו, וואס דורך אט א דעם לחם, וואס דאס איז דאך כללות השם פון ענייני מזון, און אזוי אויכעט אין דאס וואס גייט צוזאמען דערמיט,